א גוטן ערב שבת קודש פרשת קדושים. די וואך גייט פרשת קדושים, ס'איז נאך פסח, צדיקים פלעגן זאגן שבת נאך פסח, ס'איז נאך פסח. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, ס'קומט א צייט ווען מ'מוז רעדן אביסל תכלית, פארגעסטס אין די אלע נארישקייטן, די אנטיסעמיטיזם אין די וועלט איז זייער געשטיגן, דא אין ווילימסבורג אליינס האט מען אנגעמאקלט א איד, און דער גאווערנער זאגט אז ער גייט עס נישט טאלערירן, אבער עס וועט אים העלפן א קרענק, גארנישט, מארגן וועט קומען אן אנדערער רשע און ער וועט זאגן אז ס'איז גארנישט, נאכדעם אין קראון הייטס האט מען אנגעמאקלט א איד, נאכדעם האב איך ארויפגעלייגט דא, יעדער זאל קענען הערן, פון די גאנצע וועלט, איך האב ארויפגעלייגט פון לונדון, אין לונדון לערנט מען אויס לכתחילה די גוים אנטיסעמיטיזם, אין פילאדעלפיע, אמעריקע, פענסלעוועניע, איז דא א גאנצע מוסלים מאוומענט ווי מען לערנט אויס די קליינע קינדער, זענען נאך פיר פינף יאר אלט, כ'לייג עס ארויף און זאלטס הערן, מ'לערנט זיי אויס אז מ'זאל אפהאקן אידן די קעפ. אונז לעבן מיר אין אזאלעכע צייטן, כ'קען זאגן ס'איז די ניינטין כ'ווייס טוירטי טרי טוירטי פאר, אזוי ווי ס'איז געווען אין די אלטע צייטן ביפאר ווארלד וואר טו, און ס'איז להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, ווייל ס'פעלט קדושה וטהרה, מ'האט גענומען די קינדער וואס זיי זענען די חומת הברזל פארן כלל ישראל, און מ'האט געסקרוט מיט זיי. און נאכדעם ווען זיי זענען געקומען זאגן מ'האט זיי געטאטשט זענען זיי געקומען שרייען דער איז א ליגענער! זענען אזוי מעסד אפ, קינדערלעך פלעגן קומען צו מיר וויינען, כ'האב געדאווענט דא אין דעם קליימער, געקומען קינדערלעך וויינען צו מיר, איך זאג נישט קינדער, שוין בחורים נאך די בר מצוה, זיי האבן געזאגט די רבי זאגט א יונגל מוז גיין יעדן טאג אין מקווה, און וואס איז די סוף פון די גאנצע מקווה געגייעכטס? רחמנא ליצלן, מ'האט געטאטשט די קינדער. דער, און זיי פלעגן זאגן, ר' נחום איך קען נישט אריין גיין אין מקווה איינער זאל מיך נישט אנכאפן, און איין יונגל האט נעבעך געשריגן נחום דו ווייסט ווי ס'טוט מיר וויי? ער שטופט אים מיט כח אריין, נעבעך, דאס אלעס האט מען געמעגט, נו נו, קדושים תהיו כי קדוש אני השם, זאגט דער אייבישטער, ולא תקיא הארץ אתכם, בטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי, מיינסט דער אייבישטער האט מיט אונז מער מחותנימשאפט ווי מיטן גוי? ס'איז נאר ווייל אונז טוהמער זיין רצון, טאמער טוהמער נישט זיין רצון זעמער גארנישט בעסער ווי דער גוי. עניוועי, כ'וויל עס ארויפלייגן, מיט דעם וויל איך אנהייבן די וואך דעם שיעור, דער עולם זאל וויסן דער מצב איז ביטער, קוקטס ענק אליינס פאר ווי מען האלט, אין ארץ ישראל איז געווען די וואך א מלחמה, ס'האט זיך נאכנישט געענדיגט, ס'האט געהארגעט פיר מענטשן, נידות, זאגט דער אייבערשטער וועל איך ענק נישט מוחל זיין, מען דארף גיין אין מקווה, מען דארף ציילן חמשה ימי טומאה, הפסק טהרה, שבעה נקיים, און בדיקות, און מקווה, דער אייבערשטער איז נישט מוותר אויף די זאכן, נאו. דאונט קיד יור סעלף. ליידער אונז היינט לעב מיר ביי די מאמענט פון מאריך אף וגובה דיליה אונז האלט מיר שוין ביים וגובה דיליה סאו וויל איך ארויף לייגן דא זייער וויכטיגע זאכן און נאכדעם ווען ס'עט אלעס זיין ארויף געלייגט וועל איך אנהייבן דעם שיעור געהעריג פון די וואך. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז די מצב איז שרעקליך, ס'איז דא א מבקר המדינה ער איז א שופט יוסף שפירא האט מפרסם געווען היינט שני מיינט מאנטיג ראש חודש די דו"ח, פונעם יאר, דארט האט ער געמאכט אנבעליוועבל, ער האט מקדיש געווען א פרק, א גאנצן פרק פון הונדערט און אַכציק בלאט, וואס דארטן ווערט ארויסגעברענגט וויפיל עבירות חמורות מען טוט אפ מיט קליינע קינדער, און אין די זעלבע צייט אז אין די ארטאדאקסישע און די היימישע וועלט און די שומרי תורה מצוות איז דא די זעלבע טינופת ווי איבעראל, און ער זאגט נאך מער. אז ס'איז דא א געוואלטיגע עליה, עליה מיינט ס'איז ארויף געגאנגען די פראצענט פון עבירות חמורות כלפי קטינים גם בחברה חרדית פון די לעצטע פאר יאר, ווייל זיי גייען אפילו נישט פאר טיפולים, און ס'איז א ביטער אומגליק, און ער רעדט דארטן פון די שטעט פון בית שמש, בית שמש גייט מען בכלל נישט, זיי האבן אפגעהארגעט א קינד אפגעהארגעט.

גערעכט און דאס איז גורם א גרויסע סבל, זאלן ליידן פאר די קרבנות, פאר די משפחות פון די קרבנות, און פאר אלעם ארום און ארום. און ער זאגט נאך מער אז די פגיעות האט מען שוין מחליט געווען אז דאס טוט דעם גאנצן נפש פון דעם קינד מאכן ביליג, און ער איז אים מבלבל, און ער באקומט א כאב נפשי, די נפש הייבט אים אן וויי צו טון און ער גייט אראפ פונעם נארמאלן וועג. ער זאגט אז די מספר התיקים איז ארויפגעגאנגען, יאר צוואַנציק זיבעצן, דאס טייטש באלד צוויי יאר צוריק האט מען געעפנט טויזנט פֿיר הונדערט און פֿינף און דרײַסיק תיקים, און דאס איז געווען אכט מאל מער ווי די תיקים וואס מען האט געעפנט אין צוואַנציק צען, דעמאלטס האט מען בסך הכל געעפנט הונדערט און פֿינף און זיבעציק תיקים, אבער נישט ווייל ס'איז געווארן מער, ס'איז אלץ געווען, נאר דעמאלטס האט מען נאכנישט געטרויט צו קומען פאראויס, יעצט פון צוואַנציק צען ביז צוואַנציק אַכצן. איז געווען נײַן טויזנט נײַן הונדערט תיקים פון צוועלף יאר און קלענער, שטעל דיר פאר וואס מען האנדלט דא, אנבעליוועבל, און משרד החינוך האט געטראפן אז נײַנצן פראצענט פון די יוגנט וואס האבן זיך משתתף געווען, איז וואס זענען געקומען פאראויס זענען געווען פגיעות חמורות, דאס טייטש געשטופט אין תחת מיט אנדערע זאכן, נישט סתם ווייל עס האט אנגעטאטשט א יונג, ס'איז געפערליך, סאו יעצט האט די מדינה געמאכט א נייע זאך אז מען וויל אויפשטעלן א מרכזי פון העלפן און אפהיטן די קינדער, בקיצור ס'טוט זיך, ס'קאכט זיך, אין מעי טווענטי עיטין האט משרד הרווחה געזאגט אז זיי גייען צושטעלן ספעציעלע מדריכים מיט מחנכים וואס זיי האבן, דארף דאס קענען, ווען איך בין געגאנגען אין סקול, כ'בין געגאנגען אפשר פיר פינף יאר אין סקול ביז כ'האב זיך אויסגעלערנט וואס דא גייט פאר. עניוועי, ס'עט זיין אזאלעכע וואס זיי וועלן זיין א חוקר ילדים, ס'עט זיין אזאלעכע וואס זיי וועלן זיין א מדריך ילדים, מ'עט פון אלעמען האבן אביסל. די דאקטוירים האבן אויך מחליט געווען אז מ'מוז מאכן אזא זאך, ווייל ס'דא קטינים וואס זיי ווערן נפגעים, און זיי ווילן דורך גיין א בדיקה צו זען צו זיי זענען בארירט און וואס ס'איז מיט זיי, נאר ס'איז נישט דא ווי צו גיין. עניוועי, ס'טוט זיך, ס'קאכט זיך. ברוך השם איך באקום גרויס קרעדיט, איך באקום אסאך, ווי מ'זאגט, מענטשן וואס זענען מיך מעודד, און. ס'טוט זיך. איך שטעל עס אויך ארויף ווייל איך וויל דער עולם זאל וויסן מיט וואס מען טוט, ווי מען האלט. כ'האב געוואלט זאגן אז בעלז האט זיך ברוך השם געבויגן, זיי האבן ארומגעשיקט פאר אלע תלמידים, פאר די עלטערן אז מען זאל קומען, ס'וועט זיין א גרויסע אסיפה, היינט ביינאכט איז עס דאכט זיך מיר, און מען גייט רעדן פון די סעקשועל אביוז, פארוואס א קינד קומט נישט פאראויס, און אזוי ווייטער, עטס גייטס ענק אויסלערנען וואנס ענד פאר אלל אז וואס מען האט געטון איז געווען די גרעסטע פארברעכן, מען האט באהאלטן. און אלעס. ברוך השם אבי ס'לעבט שוין אויף. כ'האב געטראפן יעצט א סאקמערע קאקמערע חיה, איינע פון די גרויסע קנעפ, זאגט ער מיר אז דער יצחק שטערן האט געזען אז ער מאכט נישט קיין געלט, האט ער געקלערט ער וועט זיך אריינלאזן אין די ציונות און די בולשיט איינרעדן, דאס האט דער רבי געמיינט אז מ'זאל גיין מיט די אלע לינקע רבנים, אוירבאך שמוירבאך, און געזען אז ס'גייט נישט האט ער. געקלערט, לאמיר אים צונעמען פון נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג מאכט דאך הונדערט מיליאן דאלער אויף די מלחמה וואס ער פירט, לאמיר דאס צונעמען פון אים, מילא וועט מען ארויסגעבן אן איסור מיט א חרם לאמיר אים עס צונעמען. שטערן, דו האסט נישט קיין זכי' צו ראטעווען אידישע קינדער, דו ביסט א שייגעץ, א טמא'ניק, און דו פארברענסט די קינדער פון די ישיבה קטנה פון רבי'ן, סאו, צו דו נעמסט עס ווען צו פון מיר צו נישט, דו וואלסט עס נישט באקומען, דער אייבישטער וואלט עס דיר נישט געגעבן, סאו בקיצור ביסטו דורכגעפאלן, סיי מיט די ציונות, מיט די בולשיט וואס דו פארקויפסט.

דו ביסט אראפ געגאנגען דאון זייער מיעס. דארף זייער אבאכט געבן ס'קומען די זומערדיגע פראבלעמען, קינדערלעך פארן ארום מיט אזעלכע ווילס, זיי פאלן אראפ, זיי קענען געהארגעט ווערן, זיי קענען בלייבן קריפלס, איך זאג אייביג שטארבן איז נישט די גרעסטע פראבלעם, איך זאג יעדער בחור זאל זיך מאכן דרייווער לייסענס אפילו די הנהלה לאט נישט, כ'האב געלערנט אין סענדס סטריט, כ'האב יעדן בחור געזאגט גיי מאך די לייסענס, אונז האמיר שוין געוואוסט וואו צו גיין אויף אן אנדערן פלאץ נישט אין די מאטאר וויהיקל דארטן וואו מ'האט שוין געהאט געזאגט ווען ס'קומט אריין א בחור זאל מען פארציילן. פרעגט מיך איינער, ביסט משוגע? דער דברי יואל האט דאך געזאגט מען זאל נישט מאכן, זאג איך, אז דו וועסט איבערפארן איינעם דו וועסט אים דערהארגענען וועט דיר דער דברי יואל קיין סאך נישט קענען העלפן, דו וועסט גיין זיצן אין דזשעיל פאר פירסט דעגרי אדער סעקאנד דעגרי מורדער. סאו הער וואס איך האב דיר צו זאגן, נישט וואס דער דברי יואל האט צו זאגן, איך האב אויך צו זאגן א מיינונג. עניוועי, למעשה, ס'קומען די קינדערלעך מיט די רעדער, מיט אנדערע זאכן, זיי קענען געהארגעט ווערן. איך בעט זייער שטארק יעדער זאל וואטשן, עס קומען די היצן, מען לאט איבער קינדער אין קאר, עס איז נאכנישט אזוי הייס אז א קינד האט געדארפט שטארבן אין לעיקוואוד פון דעם, רבותי, ליבע דף, קוקטס מיט וועמען ענקערע קינדער גייען, קוקטס מיט וועלכע חבר'טעס זיי גייען, קוקט מיט וועלכע די בחורים גייען, קוקט וואו זיי הענגען ארום גאנצעטע נעכט, ס'איז דא לאנגע לאנגע זומער נעכט, טריי טו בי אן טאפ אוו עווריטינג, ווייל ס'וועט דיר זייער שטארק צוניץ קומען, יעצט שטעל איך ארויף דא אביסל פון וואס דער עולם האט צו זאגן אויכעט וועגן די זאך. איך וואלט זאגן, אסאך מאל, אזוי ווי יעדער בעל דרשן, אמאל געלונגט דער דרוש און אמאל געלונגט עס נישט. דערציילט אז געווען אמאל דער הייליגער חתם סופר האט זיך געקריגט מיטן ראש הקהל אויף עפעס אן ענין, חתם סופר האט נישט געוואלט, דער ראש הקהל האט יא געוואלט, ס'איז נישט קיין חילוק, סוף כל סוף איז געווען אז דער הייליגער חתם סופר האט יענעם ריפיוזד, ער וויל עס נישט. געט ער א זאג, איך פארשטיי נישט. דער רבי זאגט דאך אז איך רעד אזוי ווי א רב, אז איך רעד ווי א רב פארוואס זאלט איר מיך נישט פאלגן, פארוואס זאלט איר מיך נישט אויסהערן, האט אים דער חתם סופר מסביר געווען, דאס וואס איך זאג דו רעדסט ווי א רב, דאס איז נישט א שבח, דאס איז א גנאי, א רב דארף רעדן, קומט א לוויה דארף ער רעדן, קומט א ברית דארף ער רעדן, א ברית קען ער זיך פארקוקן ווייל ער האט צייט, אבער א לוויה איז סאדענלי, עס קומט אנדערע זאכן, איז א רב מוז רעדן, איז פארשטייט מען אפילו ווען ער רעדט נישט אזוי ווי מ'זאגט עשה חידושים. איז עס אויך עקסעפטעד. דאס איז זיין תפקיד צו רעדן, סאו פאר די בעטער פאר די ווארס, מען מוז אים אויסהערן. איז געזאגט פאר דעם איד, וואס איך מיין איך האב עס געמיינט לשבח, איך האב עס געמיינט לגנאי, איך האב עס נאר נישט דיר געוואלט זאגן, רעדט און רעדט און רעדט, עניוועי. קשיא, וואס איז אזוי ווי אן אטאמישע באמבע, ס'גיבט אן עקספלאדיר און ס'רייסט איין וועלטן, זייער אסאך מאל. איז עס ספעשל? זעהן אויף די טמא'נע כלי אויפן וואטסאפ האב איך געזעהן א מורא'דיגע זאך, איך האלט ס'איז א מורא'דיגע מוסר השכל, מ'האט פארלוירן האב און גוטס, טאטעס מאמעס ברידער שוועסטער גאנצע פאמיליעס, אלס זייערע האט מען צוגענומען אלעס, ס'דא אזאלכע אידן וואס זענען גראד געבליבן ווייטער אידן, זיי האבן זיך נישט געשעמט דערמיט און זענען ווייטער ארום געגאנגען און געזינגען ווייטער, יעצט די אידן. זענען נישט פון אונזערע שיכטן, זיי ווייסן פון א ניגון וואס דאס הייסט עם ישראל חי. שוין. מיט דעם איז ער זיך מחיה. האט מען געוויזן דארטן פיקטשערס פון אלטע אידן איבער אכציג און איבער ניינציג, צובראכן צוהרג'עט, פארלוירן אלעס אין יוראפ, פארלוירן עלטערן, פארלוירן געשוויסטער, פארלוירן קינדער, פארלוירן דאס פארמעגן, און זענען געזעסן און געזינגען עם ישראל חי, מיטן צווייטן דור, מיטן דריטן דור, ס'קען זיין ס'איז גארנישט געווען זייערע קינדער נישט, זיי האבן שוין אלעס פארלוירן, זיי האבן שוין גארנישט, מילא דאס איז נישט ביי מיר די גרויסע זאך וואס מ'האט געזען אז זיי זינגען מיט, די גרויסע זאך איז געווען, מיט אזא שמייכל אז אידן לעבן, דעיס איז אנבעליוועבל. כ'ווייס ס'איז דא א מעשה, רבי יונתן שטייף זכר צדיק לברכה, פלעגט אראפגיין שטיין און ווארטן ווען די קינדער זענען געגאנגען אויפן סקול באס אויף די ישיבה באס אין חדר. איינמאל פרעגט אים א איד, די רבי קומט באגלייטן דא זיינע קינדער צו די אייניקלעך? גייט דאך אויך, מיינע קינדער גייען אויך מיט דעם זעלבן באס, סאו איך קען טוהן א טובה פארן רעבן אז איך זאל ארויפשטעלן אייערע קינדער?

זיי נוצן דארטן איז איז ווען למעשה זאגט ער קום איך יעדן טאג און איך קוק עס קומט נאך א יונגעלע אין חדר און נאך א יונגעלע אין חדר זאג איך גירא בעיניה דשטנא אוי ווי קען מען זען דא א היטלער זאל דאס קענען צוקוקן עס זאל אים זיין אזוי ווי א פיילן אין די אויגן מילא קום איך יעדן טאג איך וואקס פון דעם זאגט ער ער האט געוואלט אומברענגען דער אייבערשטער האט געזאגט ניין דו'סט נישט קענען אומברענגען לכאורה ווען א איד זעהט אז אידישקייט וואקסט, הי דאזענט ריעלי קעיר, הי דאזענט קעיר אפילו ס'איז נישט אלס אולטרא ארטאדאקס, ווייל יענער האט געהאט אן אנדערע אפברינגינג, ער האט נישט געהאט דיין אפברינגינג, ווען עס קומט א מענטש אזוי ווי אייבי בעיבישטיין מיט א היימישן אפברינגינג, א אייניקל פון גרויסע רבנים, און ער גייט טוהן מעשה אשר לא יעשה, איז עס א בראך פאר אונז, אבער אז ס'קומט נעבעך א רעפארם איד, ס'איז א קאנסערוועטיוו איד, האט מען דען געלערנט בעסער? זיך חדרים אין אמעריקע וואו ער האט זיך געקענט ערלויבן א אידישן חינוך דעמאלטס אין אמעריקע אבער יעדן אונז האמיר ליב יעדן דאזענט מעיק א דיפרענס למעשה כ'וויל ארויסברענגען איז האב איך געזאגט די וואך א שיינע זאך אז יעדער זאל ארויפגיין כ'האב עס ארויפגעלייגט די ווידיאו ווי יעדער קוקט קאשענע באטשיס זעה דאס שרגר'ס ברודער באטשיס נעבעך אבער ער ווייסט איין זאך עם ישראל חי דער סידורו של שבת איז מסביר אז ס'דא מענטשן וואס זיי האבן ליב, די מאכלים פון שבת, טשע מיט טשולנט, זאגט ער דאס איז נאך א בעל מדריגה, ווייל ליב צו האבן די מאכלים פון שבת דארף מען אויך שוין זיין ערליך, אבער דא אויכעט, קוקט אן די אידן, זיי האבן ליב דעם ניגון עם ישראל חי אז אידן לעבן נאך, אונז זעמיר נישט א אויסגעשטארבן פאלק אזוי ווי היטלער האט געזאגט ער גייט אונז אויסמעקן אינגאנצן. עניוועי, איז האב איך זיי געזאגט, קינדערלעך, די אלע בעלי תשובה, די אלע חברה וואס זיי טענה'ן מ'האט זיי מאלעסטעט, אונז ווייס מיר ענקער פעין, ווי נאו אבאוט איט, ווי לערן אבאוט איט, איין זאך, אנשטאט די מאלעסטערער זאל דיר נאכלויפן יעצט ביי דיר אינדערהיים אין דיין פרייוועט בעדרום, דאונט אלאו דיס, זאג ענאף איז ענאף, וואט העפענד העפענד, איי'ם גאנא סטארט א ניו לייף, איך האב עס ארויפגעלייגט אויפן. וואטס אפ. איך זאג אייך נישט קיין ליגנט, אפשר א גוזמא, אין לעס דען פייוו מינוטס איז אריין געקומען איין קאל, און נאם אפאר מינוט שפעטער נאך א קאל, און אזוי האט דער טעלעפאן נישט אויפגעהערט צו קאלן, ר' נחום, יו מעיד אווער שבת, יו'ר סאו ספעשל, ריעלי טאטשד אווער הארט, אונז גיימיר זיך טאקע נישט לאזן, און אונז גיימיר אויך זינגען א ניגון, נישט עם ישראל חי, ווייל עם ישראל חי דאס איז א ציוניסטישע ניגון, גיימיר זינגען א ניגון אני חי, איך לעב נאך, און ווילאנג איך לעב. זאגט דארטן אין יוצרות ראש השנה עודו נשמתו בו יקו יציר אדמתו, זא לאנג דער מענטש האט נאך די נשמה האפט דער אייבישטער ער האט באשאפן די מענטש אז ער עט זיך צוריק קערן אין ר ת, ס'איז געווען עפעס א מוראדיגע זאך. און איך האב געוויסט כ'וועל האבן א רעזיסטענס אויכעט ווייל די קאקמערע יאקמערע באקמערע סאקמערע קומען גראדע אוי דאס איז ציניסטישע דיסיניסטישע טעניסטישע ענטפער פאר יעדן איינעם איין קלארן תשובה עטס האטס זיך נישט געזארגט אז נחום ראזענבערג זאל האבן וואו דאווענען און די ציניסטן האבן זיך יא געזארגט איך זאל האבן וואו צו דאווענען אין ארץ ישראל לאזט מען מיך דאווענען אין יעדע שול איך גלייב נישט אין ענקער חינוך גארנישט כ'האב אלץ געהאלטן ס'איז איין שטיק פעיק פאוני פראוד יעצט קען איך עס ענק פינפוינטן.

ווייל איך קען דאך נישט אליינס פארן מוז איך מיטנעמען משפחה אדער א קינד אדער אן אייניקל אמאל וויל א אייניקל נישט קומען אליינס מוז איך נעמען א קינד מיט אן אייניקל איטס קאסטינג מי א העל אוו א לאט אוו מאני ווער קערט ען איך בין סאקמער קאקמער יצחק שטערן ער האט געירש'נט דעם רעבן איינער איז אמאל געקומען צו א רב האט אים געפרעגט וועמענס אייניקל זענט איר איך בין אן אייניקל פון רבי יוסף שאול און רב, ער האט דאך נישט געהאט קיין קינדער, זאגט דער רבי, קינדער האט ער טאקע נישט געהאט, אבער אייניקלעך האט ער יא געהאט, ביי יהושע בן נון זאגט אויך די זעלבע די גמרא, בנים לא היו, זאגט דער פסוק, זאגט ער, בני בנים האט ער יא געהאט, ער האט געהאט אכט, אכט נביאים מיט אכט נביאות זיינע אייניקלעך, עניוועי. וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם איז, ווען דו זארגסט זיך פאר אידישקייט, וואס האב איך געזאגט, אזוי ווי חבד למשל זארגט זיך פאר יעדן איד זיי זאלן האבן וואו צו דאווענען. ווען עטס האט מיך ארויסגעווארפן פון דא, בין איך געגאנגען דאווענען אויף קראון הייטס, געהאט א באס, גראד ביז קראון הייטס, אנגעקומען קומט צו דער איד, איר זענט דא א גאסט, איך וויל אייך געבן אן עליה, זאג איך, געטס מיר נישט קיין עליה, ווייל איך בין אין חרם, און אז מ'וועט געוואויר ווערן מיין היסטארי וועט איר נישט, וועט איר וועט אייך לייד טון פארוואס איר האט מיך מקרב. געווען. האט ער אנגעהויבן צו שרייען, דער רבי האט געבויעט שילן איבער די גאנצע וועלט פאר שוואכערע יהודים ווי איר זענט, איר זענט דאך נאך א צדיק קעגן די אלע אידן פאר וועם איר בויעט די שילן. מיר האבן עס געזען אז דאס ד ד זיי האבן געהאט א רעבן, אונז האבן מיר אויך געהאט א רעבן, נאר אונזער יורש איז געווען עזריאל גליק אז מען זאל קענען געבן אלע טריפות צו עסן, אינקלודינג די רעבעצן. יעצט איז אויך געווען דעם סיגעטער'ס יארצייט. דער סיגעטער האט מאכיל נבילות וטריפות געווען אלע יארן זיך צו קריגן מיט זיין שוואגער ווייל ער האט אויך געוואלט זיין א חלק פון די פיי, און לערע שטרוי זעק, זיי האבן נישט געטון גארנישט פארן אייבערשטן, און נאכדעם האבן זיי נאך טענות זיי זענען אשכ ב האג האשכ ב שמאק, עטס זענטס גארנישט, עטס זענטס א דר'ערדליגער, עניוועי איז מעשה. איז למעשה האט עטס אינזין איין זאך וועמען צו רודפ'ן ווער סזאל ארויס גיין פון שול ווייל ער איז נישט קלאר אין די שיטה, סאיז נישט דעם רעבענס שיטה, כ'זאג ענק נאכאמאל סאיז אימער משוגעים, זיי האבן געזעהן מקען דא מאכן גרויס געלט סאיז ארום געגאנגען, אזוי ווי יצחק שטערן איז ארום געגאנגען כאפן חתימות און ווער סהאט נישט געוואלט אונטערשרייבן האט ער געסטראשעט, די זעלבע גייט דא פאר מיט די געלטער, און קומט צו גבירים אז טאמער וועט עטס נישט געבן און טאמער טאמער טאמער טאמער. עניוועי, שטותים מיט הבלים די גאנצע זאך מ'האט אראפגעברענגט דעם רעבין אינגאנצן פון גלייכגעוויכט, גארנישט איז נישט געבליבן פון דעם רעבין גארנישט אפילו נישט קיין כשר פלייש געבליבן, שרייבט מען זאל קויפן אויסשליסליך אין זיין בוטשער סטאר, און אויף זיין בוטשער סטאר זאגט דער דיין ער געט נאר ממחילה ואילך, אנטשולדיגט ממליחה ואילך, דאך א דזשאוק וואס דא איז פארגעגאנגען. און דארטן א רב וואס ער איז געזעסן ביי די שחיטה פלעגט ער א גאנצן טאג זיצן און לערנען. האב איך געשריגן וויאזוי אזוי קען ער זיין דארט ביי די שחיטה, ס'איז אזא ביזי שחיטה. וויי געגי, ואיננו, וויי כי לקח אותו אלוקים, האט אים דער אייבערשטער צוגענומען. עצם וואס דא איז געשען, די גאנצע זאך, ס'איז נישט דא גארנישט, מ'רעדט שוין נישט פון רעבינ'ס שיטה, לאמיר אנהייבן מיטן חומש, די וואך האט מען געליינט פרשת אחרי, איז ווער זכור משה רבינו מתקן מ'זאל ליינען שבת, געקומען עזרא הסופר און מתקן געווען מ'זאל ליינען שני וחמישי און אויכעט ביי מנחה, קומט אויס אז עזרא הסופר וואס איז געווען אזוי גרויס ווי משה רבינו, די גמרא זאגט אז ווען נישט דאס וואס משה רבינו כאפט אים אויס און ער געבט די תורה פאר אידן וואלט עזרא הסופר געווען דער משה רבינו פאר כלל ישראל, א מורא'דיגער מענטש. ער האט צאמגעשטעלט אז ווען מ'קומט צוריק אויף ארץ ישראל וויאזוי מ'זאל צוריק אנהייבן א נייע לעבן, ער איז געווען מורא'דיג עזרא הסופר האט אפילו מתקן געווען אז מ'זאל נישט גיין אין משה רבינו'ס מקווה אויב ס'איז דא חזירים דארטן נאר מ'זאל גיין אין א מקווה א שאוער אינדערהיים האט אפילו דאס מתקן געווען, עניוועי ער איז געווען זייער א גרויסער מענטש דער גרויסער עזרא הסופר אזוי גרויס ווי ער איז געווען ער האט געמאכט אז מ'זאל ליינען יום כיפור מנחה, וואס ביי ישראל הייבט זיך אן אזוי, ואת זכר און איין בחור צי א איד זאל נישט אריינשטופן זיין פופיק אין די מחילה פון א צווייטן, די הארבסטע עבירה אין די תורה, ס'איז אזוי ווי חמץ צו פסח. עניוועי, סאו די וואך האט מען עס געליינט. קיצור, איז דארט ווי איך דאווען אין שול בין איך דאך אין קלאמפישן דער רב, וואס איך בין ווייס איך נישט, איך ווייס נאר אזויפיל, איך זאג שבת זאג איך אפאר ווערטער, עפעס נאכן ליינען האב איך געזאגט רבותי איך וויל ענק פארציילן וואס כ'האב געהאט די וואך און איך פארצייל זיי די מעשה אז אסאך בחורים און מיידלעך האבן מיך אפגעקאלט אין פעקט האט מיך אפגעקאלט איינער וואס ער טוט פאר זיי א גרויסע טובה איך ווייס נישט וואס דו האסט געטון יו אופענד די דאור פאר אס עניוועי איך האב מיך אויפגעשטעלט און איך האב געזאגט איך בין דא אין א בעסמעדרעש מיטן אחוריים להיכל השם מיט די מחילה אויסגעדרייט צום ספר תורה צום ארון קודש איך גיי ענק זאגן אזאלעכע זאכן וואס עטס האט'ס אין לעבן נישט געהערט. און איך האב דאך היינט נישט מורא מ'וועט מיך לייגן אין חרם, ווייל איך בין דאך שוין אין חרם, ס'איז דאך אין איסור חל על איסור. האב איך זיי געזאגט, רבותי איך וויל ענק זאגן, רבי עקיבא איז געווען אלט פערציג יאר, און ער האט גארנישט געלערנט, נישט געלערנט. איינמאל איז ער געשטאנען ביים מויל פונעם ברינען, און ער האט געזען ווי ס'טראפט וואסער. האט געזען ווי די וואסער פאלט אראפ אויפן שטיין נאך און נאך און נאך, און רבי עקיבא האט זיך געוואונדערט, א ווייעכע וואסער קען מאכן א לאך אין א שטיין? האבן זיי אים געזאגט, עקיבא, פארשטייסט דען נישט? דו ווייסט דען נישט אז אבנים שחקו מים, אז וואסער קען אויסרייבן, אפרייבן, שטיינער? און רבי עקיבא האט דאס געזען, האט ער דן געווען א קל וחומר ביי זיך, מה דאך אז א הארטן שטיין קען וואסער צו צערייבן, אויך נאך, די הארטע רייד פון תורה וואס דאס איז אזוי הארט ווי אייזן, וואס עס שטייט והיו דברי כאש ברזל, ס'איז דא אסאך זאכן וואס מען רופט די תורה, איז דאך על אחת כמה וכמה אז ס'וועט מאכן א לאך אין מיין הארץ, דאס איז נישט מער ווי פלייש און בלוט, שטייט אין אבות דרבי נתן. זאג אייך אן אדרעס ווי דאס איז פרק ו'. איך האב שוין געכאפט פאר דעם נאכזאגן דעם אבות דרב נתן האב איך שוין געכאפט גאנץ שבת נאר איך פייף זיך אויס איך האב אן אבות דרב נתן ווייזט מיר אז ס'שטייט נישט אזוי. שטייט מיד חזר ללמוד תורה איז ער צוריק געגאנגען לערנען תורה, רבותי רבי עקיבא מ'טאר עס נישט זאגן עפרא לפומי עפרא לפומי רבי עקיבא איז געווען א שנה ופירש'ניק שטייט דא. ער איז צוריק געגאנגען לערנען תורה, אונז האט מען אלץ געוויסט אז ער האט קיינמאל נישט געלערנט, ער איז געווען א גרויסער עם הארץ, ממילא איז ער געגאנגען ערשט דעמאלטס לערנען. א נעכטיגן טאג, א נעכטיגן טאג! ער איז נישט געווען אן עם הארץ ביז די פערציג, ער איז געווען א שנה ופירש'ניק, מסתמא געווען דארט א מלמד וואס האט געטון וואס מען דארף נישט, מוז נישט זיין מיט אים, קען זיין מיט די חברים, הי סא דעט איט וואזנט פאר הים. אדער האט אים די רבי ארויסגעווארפן ווייל האט נישט געהאט צו צאלן שכר לימוד, אדער האט אים די רבי ארויסגעווארפן ווייל ער איז געקומען שפעט, אדער האט אים די רבי ארויסגעווארפן ווייל ער האט אים נישט ליב געהאט, אדער האט אים די רבי ארויסגעווארפן ווייל ער האט געהאט א שוואכן קאפ, הו נאוס, הי וואז קיקט אוט, נאכאמאל איך זאג עס קלאר און איך האב נישט קיין מורא פאר די אלע וואס זיי וואונען אין די רבי זכרונו לברכה מינע פשיטא זאגן אזוינס אויף רבי עקיבא'ן, איך זאג אייך נאך אן אבות דרבי נתן,

איז געווען א רועה צאן און ער האט געזען אז ער האט נישט קיין הצלחה אין לערנען ווייל ס'איז נישט נושא פירות, פעלט הימסעלף לייק לעפט בעק א דראפ אוט, דעמאלטס איז נישט געווען די אלע מעטאדן, איך זאג איינער פון מיינע קינדער איז א פרינציפעל אין בית יעקב בעלזעמער וואס זיי האבן דארטן טיטשערס איבער טיטשערס אין יעדע קלאס צוויי טיטשערס מיט אלעם און שוואכע קינדער ס'איז פאר ספעשל עד טשילדרען נעם איך נישט די גאווערמענט לייגט אריין אזויפיל מיליאנער דאלער שטותים דאס איז דאך שטותים. דו ווייסט, אונז האב מיר געהאט רעבעס זיי געקומען פון לאגער, זיי האבן נישט געקענט אפילו די שפראך, זיי האבן אבער געהאט די האנט, עס האט זיך זיי אויסגעשפרייט די גאנצע האנט, אלע פינגער אויסגעשפרייט, און אז איינער האט נישט פארשטאנען האט ער געכאפט טראך! דארף מען אויסגעבן מיליאנער דאלער? זעטס אז די טיטשער זאל האבן גרויסע פינגער און זאל געבן א פראסק פאר אלע סטודענטס! העסט אנטזאגן אויב צו וויינען נעבעך דו טוטס א סיסטעם זיך ניין ניין ניין מיין קינד איך עטס ווייס וואס עטס טוטס עניוועי האט ער געזעהן אז ער איז נישט ער ער איז נישט נושא פירות ס'בלייבט נישט ביי אים קיין רושם האט ער געזאגט אויב אזוי דארף כאטש זיין א רועה בקר וצאן כאטש האבן א דזשאב א דזשאב יו העוו טו העוו א דזשאב צו גיין ליידיג איז די ארגסטע זאך זעלבע זאך. אויפן מדרש אין בראשית רבה פרק ה אות י"א ברענגט דארטן דער פירוש מהרז"ו. זאגט ער אזוי, רבי עקיבא למד תורה בקטנותו, ופירש, או, וועט ער שוין כאפן יעצט פון די קאקמער יאקמער באקמער שקצים, ופירש, ער איז געווען א שנה ופירש'ניק, חזר שוב בגיל ארבעים, איך ענק פרעגן עפעס א זאך, זאג איך פאר די אלע קינדערלעך וואס עטס ארוי מיינט עטס די מלמדים זענען זיי האבן ענק ארויסגעווארפן? זיי זענען אויאפים, דעי לוקט פאר יור ביהיינד, דעטס אלל דעי ווער לוקינג פאר, שיינע פאות מיט דעי קוויצער מיט דעי שינגס האט ער דאך נישט געברויכט, א חבר, עטס קענטס אים אלע, ער דרייווט א באס, נישט וויכטיג דער נאמען, ער דרייווט א באס פאר ביקור חולים דאכט זיך מיר, זאגט אז אמאהל האט זיך אים צוריסן הויזן, קומט זיין טאטע גענומען א שטיק סחורה און האט געהייסן די מאמע ניי ארויף די לאטע, נאריש ווער גייט אין חדר אזוי מיט א שווארצע הויזן מיט א מיט א פינקע לאטע, זאגט ער איך וויל נישט שיין זאל צו דעם צופאסן, עס זאל אויסזעהן מיעס, עס זאל זיך קען דעטס איט.

עס צוויי באקסעס טישוס האט מען אסאך אזאלכע חברה וואס האלטן נישט ביים דאווענען אבער הו קעירס אבי ער איז דארט. למעשה איז האבן זיי געזאגט ר' נחום איך וויל נישט דאס אויף מיין קאפ כ'קען צוהעלפן אויב איינער וועט עפענען כ'קען אפילו צוהעלפן מיט געלט אבער איין זאך סאמבאדי העז טו בי ריספאנסעבל כלל ישראל האט געהאט האט ער געמוזט גיין א טאג פריער צום פארן אליינס אויסגעמעלדט ער איז געשטאנען דארטן דער גוי האט געמעלדט דאס צוריקגעברענגט, אמאדזשענייזד און פעסטשערייזד, און א שיינע ישיבה, ביז מען האט אים געאפערט גרויס געלט ער זאל עס קומען מאכן ארץ ישראל, ווייל ארץ ישראל האט א פראבלעם, די פרומע האבן נישט געלאזט, נאר לערנען תורה, תורה, תורה, תורה, תורה, תורה. געווען א היימישער און אז ער האט עס געמאכט, ער האט געהאט הסכמות פון רבנים, איז עס געווען ביי אזא ישיבה. און זיי האבן געדארפט בויען א קעמפוס, א דארמעטארי, א פלאץ ווי צו שלאפן, האבן זיי געברויכט ארכיטעקטן און ענדזשעניר, טאפ קוואליטי פיפל, און מען האט געוויזן פאר די באט נאטינג ראנג וויט אלל דעט, כ'ענק זאגן קינדערלעך טייערע, ס'האט געמאכט א מורא'דיגע אנגעגאנגען עסן, און די מענטשן האבן אויך געשריגן אין די גאס, דו שייגעץ, רבי עקיבא, רבי עקיבא, רבי עקיבא, זאג איך רבי עקיבא געווען א שנה ופירש'ניק, און איף יו דאונט לייק איט, עס זענען גרויסע גדולי הדור, איך האב עס אליינס געזעהן אויכעט, אבער אונטערזוכט עס, ם ה רש ז צוויי שטרעכעלעך ו.

צוריסן האט געקויפט גאנצן משוגע צי דער הייליגער קדושת לוי און ער פרעגט אים זאג מיר ווייס איך נישט וואס עס שטייט אין די תורה העפי מיט די תורה אבער ווען מיין שכן חיים'ל מאכט חתונה זיין בת יחידה איז עס נישט אזוי ווי איך מאך חתונה מיינס א קינד איז דאך מיין שכן די אידן זענען מיינע שכנים און זיי פרייען זיך מיט די הייליגע תורה תואר כלה מאוד נתעלה מיט די כלה פרייען זיי זיך. איך דארף נישט וויסן וואס דארט שטייט, אינטערעסירט מיך נישט וואס דארט שטייט, מיין שכן פרייט זיך, איך פריי מיך מיט מיט דעם, דארפסט נישט וויסן וואס דארט שטייט, האלט איין די מסגרת, לאנג נישט מער, כלל ישראל ביז אמת, אן ענדע ענדע, א האל דעי ווען דערמיט. שוין געזאגט דאס אסאך מאל און איך האלט עס אין איין איבערזאגן, און יונגעלייט און בחורים, נישט נאר בחורים, יונגעלייט זאגן מיר נאכדעם ס'האט מיר געהאלפן, כ'האב נישט געלייקט טביל'ן, היינט שוין. איטס אנלי א פייוו מינוט ארדיעל, נאכדעם איז א סוף זמן קריאת שמע, און די קריאת שמע אינאיינעם מיט די טבילה איז עסקינג טו מאטש, ווי אנדערסטענד וועיר יו קאמינג פראם, איז רבי עקיבא האט געזען דא אין דעם וואסער. ס'האט געדויערט יארן יארן אז דאס ווייעכע וואסער זאל אין דעם הארטן שטיין קענען מאכן א לאך. רבי עקיבא האט געמאכט א חשבון אז אויב די ערשטע פאר טראפן האבן דאך נאכנישט געמאכט ווייך דעם שטיין, ערשט נאך א שטיק צייט ווען ס'האט גערעגנט און געטראפט דערויף,

עטס קענט זיך נישט פארשטעלן וואס דאס הייסט. שטעל דיר פאר היינט נעמט מען איינעם אריין אין ישיבה א גרויסן בחור און ער מוז זיין קלאר אין די שיטה פון ציונות מיט אנדערע שטותים, רבי עקיבא איז געגאנגען לערנען מיט בעיביס, ער איז געגאנגען לערנען אין קינדערגארטן מיט טאדלערס איז ער געגאנגען לערנען, שטעלט זיך פאר וואסערע בזיונות דאס איז געווען פאר אזא גרויסן מענטש, ער איז שוין געווען פערציג, די קינדער זענען געווען בעיביס, דעסוועגן דאך האט ער אלעס אויף זיך מקבל געווען ווייל ער האט געוואלט לערנען תורה. שטעל דיר פאר א איד פון פערציג יאר מיט א לאנגע ווייסע בארד קומט אריין אין חדר און יעדער לאכט פון אים, קינדערלעך, מען פלעגט אנהייבן צו פעגערן, יא ער קומט שוין צוריק לערנען ער איז שוין א פערישניק ער איז שוין געווארן א וואוילער, כ'האב זיי אלע אין דר'ערד, דאס איז אלטע סאטמערע פיסקעס וואס נאך אינדערהיים אינדערהיים זענען זיי געווען טראבל מעיקערס אלע יארן, ס'איז געווען ווער ס'האט נישט קיין מורא געהאט פאר זיי, מען האט ארויסגעטאן דעם רוקן אין דעעש און דער דעעשער רב האט געהייסן מען זאל זיי צושפארן זייער שול.

ער לערנט פאר חומש רש"י און א מחיה, ער לערנט פאר משניות, א מחיה, אבער ער שעלט נישט. ס'איז א גרויסער מוסר השכל פאר יעדן איינעם. יעצט כ'האב געטראפן אין די גאס דעם באוויסטן מגיד שיעור הרב יוסף חיים גרינוואלד און איך האב אים געזאגט. הייסט די אלע דרשות וואס דו זאגסט דאס איז דרשות של דופי גארנישט האט נישט קיין אמת? פרעגט ער ביסט משוגע כ'זאג דיך נאך א חתם סופר מיט א זוהר דו קענסט נאכזאגן וואס דו ווילסט נאר פורים דארף מען טרינקען פסח דארף מען עסן מצה און סוכות דארף מען שאקלען מיט א לולב. טאמער איינער שאקלט גאנץ פורים מיט א לולב און גאנץ סוכות מצה איז ער נישט יוצא גארנישט, וואס טוסטו? דו באהאלטסט דיך אונטער נאך א בחינה, ס'איז דא נאך א בחינה, און אט דאס זאגט מיר די בחינות, סטארט טאלקינג אפען, מען טאר נישט טאטשן איין בחור א צווייטן און אז מען לאזט זיך און אז טאמער וויל איינער נישט לאזן, הער אלע משוגענע זאכן, הער ווי זי נאך און און דער חתם סופר האט אויך אזוי געטייטשט און דער אריה דבי עילאי האט אויך אזוי געטייטשט, א בקיצור ביג דיל האסט פופצן טייטשן אויף די זעלבע זאך די זעלבע איידיע, ווי מיר יעצט. וואס זאל א בחור טון ווען איינער קומט צו אים צו אין די מקווה און ער כאפט אים אן, דארפסטו רעדן, די אלע שטותים וואס דו פארקויפסט איז גארנישט ווערד, אין אונזער היינטיגן דור איז דאס שטותים, ווייל מען פארלאנגט נישט פון אונז אז אונז זאלן האבן די בחינות, און מען פארלאנגט נישט אונז זאל מען דאווענען אזוי ווי דער צדיק און ווי יענער, דאס איז אלץ נישט פאר אונז, אריין אין שול זאלסט נישט רעדן, גייסט אין מקווה זאלסטו מאכן זיכער אז קיינער טאטשט דיך נישט, און איינער טאטשט דיך צו דו זעסט מען טאטשט אן אנדערן, דאס איז היינט דער חורבן הדור. אייליך האט געזאגט אז אין זיין צייט איז זיין און זייער א גרויסע זאך אין הימל אז מען נוצט ציצית אזוי ווי מען דארף, עפעס האט ביז דעמאלטס האט מען נישט געקענט, ממילא דארף מען וויסן וואו דער חמור שטייט איין און וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז און אזוי ווייטער. יעדער בחור זאל וויסן, דו ווייסט נישט וואס מען פארלאנגט פון דיר, רבי האט טויזענטער שלוחים איבער דער וועלט, דו מיינסט יעדער דארט איז א גרויסער אויפגעבילדעט? פאבליק, די פארעסט און סאמער זענען דאך האבן זיך דאך אליינס אויפגעבילדעט, און נישט נאר דאס, דאס איז געווען אונזער קראנקייט. איך דערצייל א קורצע מעשה פון הייליגן חפץ חיים, א גרויסער מוסר השכל פון אים, מ'וועט זאגן רבי שלום זצל, ער האט זיך אנגעהויבן צו לערנען, ס'איז דא א שטאט אין פוילן, אין לעבן ראדין איז עס, און ס'הייסט ליפנשיק. אנגעקומען יעדן יעדן טאג ארבעט און מען געזעסן מען האט געלערנט און כווייגער אונז האט מען געהאלטן מסכת יבמות און עטס ווייסטס דאך אין מסכת יבמות איז דאס ווארט יבם זייער א קאמאן נעים ווען רעדט מען פון א מענטש וואס ער דארף מייבם זיין יוד בית מם יבם. איינמאל איז געקומען א איד פון די קאנטאניסטן

געשטעלט. איינמאל זאגט ער פאר די חברה וואס טשעפעט עטס מיך, איך קום דא אויסצוהערן אפאר ווערטער ווייל מ'האט מיך גענומען אין מיליטער, איך האב נישט געהאט קיין צייט צו לערנען, האבן זיי אים געזאגט חס ושלום מען טשעפעט נישט דיך, דא רעדט מען נישט פון קיין יוון, מען רעדט פון א יבם, האט ער נישט געגלייבט, האבן זיי אים געוויזן אז יבם איז יוד בית ענדע מ' און יוון איז יוד ו' ענדע נ', און ער האט עס אנגעהויבן צו כאפן וואס דא טוט זיך, גראדע איז ער נישט געווען פון די סאטמארע דראפ אוטס, אויב יא וואלט ער דאס אויך נישט געכאפט.

גראדע האט מיר איינער געזאגט יעצט. איך ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט, איך נעם זיבעצן טויזנט פֿינף הונדערט און דרײַ און דרײַסיק דיסקלעימערס. דער ארומגעלאפן צו שבתי קאהן און צו אלע חברה און האט אנגעהויבן וואס ס'הייסט ווען מען דארף אים אונטערברענגען איך בין אזוי ריין פון די עבירה מיט דעם אשת איש אזוי ווי איך בין ריין פון שבתי איז נישט קיין נחש יג. און שבתי האט געשיקט איינעם זאל מיך פרעגן וועלכע רב ס'איז געווען דער מסדר דארט אין די דין תורה צו ס'איז מותר לבעלה צו נישט, און איך האב דאך נישט געוואוסט פארוואס ער פרעגט מיך, איך האב קיין פראבלעם אז עס איז געווען, זאגט ער מיר זייט דעמאלטס האט אים שבתי געזאגט דו קענסט דא דאווענען קענסט דו יוצא זיין דעם עולם ווייל היינט איז מען עניוועי נישט יוצא קיינעם. תקיעת שופר און מגילה ליינען איז מען יא יוצא באט אדער דען דעט דאווענט דאך יעדער פאר זיך. א ח ל ביסטו מער נישט. געוויס דאס. סאך זאכן וואס ס'ווערט ערלעדיגט שטילערהייט, מ'זאגט אבער מיר נישט, אבער טאר דאך נישט דא, פארשטייסט נאך געשניטן דעם אות ברית קודש און ער גייט ווערן יעצט א מיידל, ס'וואקסט אים שוין דדים, אה דאס איז נישט נחום ראזענבערג, כ'האב פארגעסן ס'איז עיבי בעיבי שטיין, אזא בלאף? ס'ווינדערט מיך אז ס'האט געקענט אנהאלטן אזויפיל יאר, שטיק בלאף. עניוועי. בעט נאכאמאל די אלע בחורים וואס מען האט געטאטשט, איך צינק נישט צו טון, איך ווייס איטס הארד, איטס איזיער סעד דען דאן, איך פארשטיי, באט געס וואט, עטס קענטס נאך זיין א גאון אמאל אויכעט. שטייט אז נאר א חזיר וואס האט געטאטשט אונזערע ווייבער און אונזערע קינדער זאלן זיין אונזערע רבנים, אפשר מעג עס זיין איינער וואס מען האט אים אמאל ארויסגעווארפן און ער האט נישט געטאטשט קיינעם, סאו לאמיר זיך צוזאמען נעמען פון די טעג וואס אונז זעמיר יעצט, לאמיר זיך צוזאמנעמען און מאכן זיכער אז אונז גיימיר. צוריק, צוריק, שנה ופירש, און דאונט ווארי אבאוט איט, רבי עקיבא איז געווען א שנה ופירש'ניק, און כ'האף ער איז מיר מוחל, אין די הויכע וועלטן ווי ער איז, ווייל די גאנצע תלמוד בבלי איז אליבא דרבי עקיבא, אבער מען דארף זיך אויסלערנען, שנו מדותי זאגט רבי שמעון בן יוחאי. יעצט איך וויל ארויפלייגן, ס'איז דא א איד, זייער א וואוילער מענטש, האט א ישיבה, לערנט די בחורים איידלע מידות מיט אלעם, ס'איז א ספעשל מענטש, און אויכעט יעדע יאר דאכט זיך מיר אויף שבועות מאכט ער א נייעם ניגון, פריער צוריק. האט ער געמאכט א ניגון וועגן דעם הייליגן תנא רבי עקיבא, ווי שווער ס'איז געווען פאר אזא ראש ישיבה צו באגראבן זיבן הונדערט לוויות, האט ער מיטגעמאכט א טאג, און ער רעדט אביסל די גדלות פון רבי עקיבא, ס'איז אויפן גראם, ס'איז אויף ענגליש. כ'וויל עס ארויפלייגן, כ'וויל אז דער עולם זאל עס הערן, ס'רייסט די הארץ, ס'רייסט שוין אסאך יארן רייסט עס די הארץ, נאר יעצט בין איך אנגעקומען עס ארויפצולייגן. מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל פארשטיין וואס רבי עקיבא האט מיטגעמאכט. אויסער דעם האט ער מיטגעמאכט נאך אנדערע צרות, ער האט זיך טועה געווען אז בן כוזיבא, שיך, ער האט אים אפילו געטראגן זיינע קליידער, ער האט זיך אויסגעלאזט ער איז געווען א פאלשער משיח, אבער וואס מיינסטו אז רבי עקיבא געווארן אויס רבי עקיבא? דאס זענען די נסיונות הדור וואס דער אייבערשטער שיקט אריין אינעם דור אז מען זאל דורכפאלן און נאכן דורכפאל זאל מען זיך צוריק אויפהייבן דעם קאפ, ס'איז נישט דא נאך אזא גוטסקייט וואס א מענטש פילט ווען ער צוקריגט זיך מיט זיין ווייב און זיי מאכן די מעיק אפ, די זעלבע אויכעט להבדיל ביים אייבערשטן, ס'איז נישט דא נאך אזא גוטסקייט ווי א מענטש צוקריגט זיך מיטן אייבערשטן און נאכדעם געט ער זיך א דריי צוריק און ער זאגט רבונו של עולם,

מען האט געהאלטן אין איין קאלן פון ארץ ישראל פון א תלמוד תורה אין פתח תקוה, איך האב אים געזאגט דארט האב איך געזאגט א דרשה פאר צוויי הונדערט מלמדים מיט מלמדות מיט א מחיצה, ער קאקט מיר יאקט מיר באקט מיר גייט צום דר'ערד ס'איז געווען א מחיצה געווען, איז למעשה האב איך געבעטן אז מען זאל אדאפטן אז מען זאל אריינלייגן א מעגל סגור, די מלמדים האבן נישט געוואלט, זיי האבן געזאגט ס'איז דא א טאג וואס אונז דרימלען אביסל, מען קומט פון א חתונה, מען קומט אהער, מען קומט אהין. האב איך זיי געזאגט, קינדערלעך, וואס גייסטו טון? מען האט פארלענגערט די סטעטשו אוו לימיטעישאן ביז אַכט און דרײַסיק יאר, וואס גייסטו טון אז אין פינף יאר צו צען יאר ארום וועט א אינגל ווייזן די פינגער עליי רמזי, אויף אים וועט מען ווייזן, דו ווייסט דו האסט מיך געטאטשט, וואס וועסטו טון? האט ער געזאגט, כ'שריי עס איז נישט אמת. האב איך געזאגט, רבותי, קיינער האט נישט געוואונען קעגן א קינד, נעווער. פרעגן די מלמדים די מנהל צו ס'איז אמת וואס איך זאג, ווייל קען זיין איך וויל נאך סתם פארקויפן מעגל סגור'ים, ווייס איך זאג מיר קאק מיר איז דא ס'ער איז די. ס'איז געווען די מהר"ש איז געווען א איד א זיין ער איז געווען א צדיק זיין טאטע איז געווען א צדיק דער רבי האט איהם געשטעלט ער זאל זיין אין סאטמאר אין ירושלים ער זאל זיין די ראש ישיבה קיצור מ'איז געגאנגען מ'האט געכאפט דעם איד און מ'האט אים געמאכט ראש ישיבה שפעטער איז ער געקומען דא אויף אמעריקע. און דער רבי ער איז אריין צום רבין ער איז געווען זייער נאנט מיטן רבין פרעגט ער דעם רבין רבי וויאזוי איז דאס מעגליך אז מיין פאשטעטן מיין פאשטעטן מיינט ליווער א פארשען ליווער דאס איז געווען א צוקוועטשטע לעבער געמאכט מיט צוויבל דאס איז געווען די פארשפייז ביי יעדע חתונה פרעגט ער דעם רבין ווי קען זיין אזוינפיל לעבער די גאנצע בהמה האט דאך נאר א פינף צען פונט לעבער, און די בהמה איז דאך מסתמא זיבן אכט הונדערט פונט. די רבי האט זיך אזוי דערשראקן רופט ער אריין עזריאל! עזריאל! איז דער קאקער עזריאל געקומען צום רבין און פארדרייען א קאפ זאגט ער דער רבי האט נישט געהערט! זאגט דער רבי ניין איך האב גארנישט געהערט! וואס טייטש שטערט דיר? און דאס איז שלוימע'ס טאטע, ער האט געהייסן טאקאיער רב, וויל זיך דאך עפענען א לעבער פאבריק, מוז ער פסל'ען אונזערס. דער איד האט זיך ארויפגעהויבן און געזאגט פאר רעבן זייטס געזונט, ער האט דאך שוין געזען ווי מען האלט מיט'ן רעבן אויכעט, מיט אלל די רעספעקט, יעדן קען מען פארדרייען א קאפ. בקיצור, זאגט מיר דער ר' לעזער שלוימע'ס טאטע האט מיר פארציילט, ער איז געווען אויפ'ן טויטן בעט, איז ער געווען אינ'ם האספיטאל, בין אים געגאנגען מבקר חולה זיין. זאגט ער, זאלסט וויסן אז א יאהר שפעטער האב אים נאך געקומען איינער זאגן אז די רבי האט זיך באקלאגט, אזא לאו-לייף צו זיין ווי לעזער שלוימע'ס טאטע ווי טאקאיער רב, אזא לאו-לייף, ער וויל מאכן לעבער, מאך לעבער, אבער דארפסט דאך נישט שטארבן אן אלמנה. הא! שטייסט? דאס איז די מעשה מיט די לעבער. איז למעשה האב איך געזאגט פאר די מלמדים איינער פוינט די פינגער און דו'סט האבן צרות, פרעגן זיי די מנהל צו ס'איז אמת וואס איך זאג, ווייל זיי האבן געמיינט איך וויל אויך פארקויפן לעבער, איך וויל פארקויפן א מעגל סגור. זאגט ער יא, וואס ער זאגט איז אמת ווייל ער און נאך זיינע חברים האבן עס ארויף געברענגט די סטעטשו אוו לימיטעישן פון אַכצן יאר ביז אַכט און דרײַסיק אין ארץ ישראל, אמעריקע איז נאכנישט אזוי הויעך אבער עס האלט שוין איבער דרײַסיק, עניוועי איז געפאלן אויף זיי תיפול עליהם אימתה ופחד, ס'איז אויף זיי געפאלן א שרעק, האב איך געזאגט קינדערלעך איטס פאר יור פראטעקשן איטס נאט פאר מי, קיצור זיי האבן אלע אונטערגעשריבן, מ'האט אריינגעלייגט א מעגל סגור אין פתח תקווה.

מאך איך א מקווה, נאכדעם פייף איך אן גאנץ אמעריקע, איך לאז אמעריקע פאר סאקמאר קאקמאר מיט זאליקאן. זענען זיי ברוגז אז ביים בית החיים פון רבי האט מען געווארפן אויף אים שטיינער? פארוואס ביסטו אנדערש ווי אלע מענטשן וואס האבן זיך געדרייט לעבן סאטמאר? פארוואס האט מען אויף יעדן געמעגט ווארפן שטיינער? פארוואס האט מען אויף דיין טאטן געווארפן שטיינער? פארוואס האט מען אויף די סאטמארע רעבעצן אלטע פייגא געווארפן שטיינער? ווייל דאס איז געווען אונזער חינוך, האבן מיר פארקויפט גארנישט נאר שטיינער, סאו במילא בי העפי. און פארוואס האסטו אונטערגעשריבן אויפן איד איז שייגעץ טמא? פארוואס? ווייל יצחק שטערן האט דיר פארדרייט א קאפ? די לעבאוויטש'ס האבן געדארפט האבן א חתימה אז זייער טאטע איז חף מפשע? עס האט זיי גארנישט געהאלפן, לעבאוויטש האט באצאלט מיליאנען און ער איז געגאנגען זיצן און ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. און ווען ער וואלט ווען מודה געווען, איך האב אים געזאגט דעמאלטס, מען וויל דיר געבן א דיל, דו זיי מודה, וועסטו גיין פינף יאר זיצן, און פון פינף ווערט דריי, האט ער געזאגט, איך קען נישט איבערלאזן פאר מיינע אייניקלעך אז איך בין געווען א מענטש מיט א גרויסן ווירשטל, א סאלאמי קינג סייז האב איך געהאט, ער האט געהאט א קנאקווארשט סאלאמי, נישט סתם א פיפיק. יא, יעצט האט ער איבערגעלאזט אז ער איז עס נישט געווען. זיין אייגענער איידעם האט מיר געזאגט, מיינע קינדער גייען קיינמאל נישט צום ברך מרדכי'ן וויזיטן. איך טראסט אים נישט. עניוועי, ס'איז גוט. קיצור, איך וויל ענק זאגן וואס דא שטייט, ווייל נישט יעדער קען חברו. דוד המלך זאגט אין תהילים, ירושלים עיר שחוברה לה יחדיו. יעדער רעדט חברו. נישט יעדער קען חברו. איז דא די חיים און רחלי אוטמאגען. זיי זענען די טאטע פאר יונתן, איתמר, און יאיר. און זיי לערנען אין די תלמוד תורה אין פתח תקוה אין דגל ראובן, שטעל דיר פאר, זיי קומען היינט ארויס, א אַכט און פֿערציק יעריגער מלמד האט געטאטשט קינדער, דו יו נאו וואט דעט מיענס? איט לוקס לייק סעקס האט נישט קיין עידזש, ס'איז געווען איינע פון די גרויסע רעבעס האבן חתונה געהאט באלד ביי די הונדערט יאר, און די, איך וויל נישט זאגן ווער, די פרוי האט אים געזאגט רעבע איך האב נישט קיין מאן, האט ער געזאגט קוק מיך אן, אז דו ווילסט מיך, איך בין דיין מאן, א גרויסע רעבע א מפורסם. האט זי געזאגט אזוי, סתם זיך ארום שפילן אין בעט דאס בין איך נישט אינטערעסירט, קענסטו האבן קינדער בין איך מסכים, ער האט געזאגט יא איך קען האבן, זיי האבן געהאט איין בן זכר, דער בן זכר האט נאך געוואוינט דא אין אמעריקע, געווען א רעבע, איט לוקס לייק דערס נאו עידזש, וועגן דעם האלט איך, איך וויל מאכן אזא סיסטעם אז יעדער מענטש וואס ער איז א פעדעפייל זאל מען ארויף לייגן אזוי ווי סאטמאר רבי האט געמאכט ביי די מקווה ס'זאל האבן א גלאז צווישן, די אויבערשטע באר און די אונטערשטע זאל מען מאכן ערגעץ אינמיטן אז מען זאל קענען אריינקוקן צו דער מענטש לייגט זיך נישט די הענט ארויס פונעם קאסטן, ווייל איך האלט זיכער אז ער טרייען צו טאטשן די נעיבארס, און דעם דארף מען לייגן אלע חזירים אינאיינעם, ער טאטשן אים, יענער יענעם, זיך נישט דארפן צופיל אויסשטרעקן די הענט, איך וויל אייך זאגן רבותי אונז זעמער א מעסד אפ קאמיוניטי, ברוך השם אבער עס האלט דא, עס וואלט געקענט האלטן אסאך ארגער. דא האט עטס נאך א מעשה ווי מ'האט ארויס געראטעוועט א אידישע טאכטער וואס איז געוואוינט צען יאר מיט אן אראבער, זי געהאט מיט אים קינדער, די קינדער זענען אידן למעשה, און יד לאחים איז געווען פארנומען זיי צו ראטעווען, און מ'האט זיי ארויס געראטעוועט ברוך השם, און זי געט אפ א שקויעך פאר יד לאחים און פאר אלע אידן וואס האבן איר צוגעהאלפן צוריק צו קומען, זיי זאגן אלע אז די אראבער איז א ספעציעלער חונף. ער קען אזוי שיין זיך חנפענען די ערשטע יאר צוויי, וואו! מיינסטע דו ביסט אין גן עדן? ער געט איר גארנישט, ער געט איר א מכה, נאר דו מיינסט אז דו ביסט אין גן עדן? נאכדעם ווערן זיי אכזרים, זיי שלאגן, זיי הרג'נען, זיי זענען אראבער, בקיצור, זיי זענען א פרא אדם. כ'האב געליינט אמאל אין א בוק יארן צוריק אז די אלע וואס זיי באמבאדירן ארץ ישראל, די אלע וואס זיי ווילן אומברענגען, דאס איז אזאלעכע קינדער נעבעך, זיי מאכן אן קינדער און האבן'ס מאכן זיי שונא און ס'אינטערסירט זיי נישט קיין זאך ווייל ס'איז בעיסיקלי נישט

יא, דאס איז אייגענע געמאכטע צרות, מען גייט ארום מיט אראבער, זיי רעדן אזוי שיין, זיי מאכן זיך אזוי פיין, נאכדעם ווען זיי קומען, זיי האבן דיך געכאפט, ווערן זיי משוגעים בעלעבאטים, וויל דער עולם זאל עס וואטשן און זען, אן אומגליק.

אין כזה דבר אז זה ביי ביי זה
ביי ביי? מה מה?
בטח. לך תחפש לו אישה מהר מהר. יש לכם לברך אותו בעזרת השם. שיתחתן בקרוב.
לא אצלי אין כזה דבר מה פתאום. רק אם הוא יגיד לי שהוא חושב על זה אני אגיד לו תחשוב על זה לא לידי ביי ביי. הוא יכול להציב לך עובדה וזהו מה.
גם אני יכולה להציב לו עובדה.

פיש זאמען, און וועגן דעם איז ער ברוגז, און מען דארף אנהייבן צו לערנען צניעות און קדושה מיט קינדער, נישט די אלע באלאוניס וואס מען האט געלערנט בחירות, מיט שלוש שבועות, מיט ג' שבועות, איין פיש זאמען איז ארגער פון דעם אלעם. כ'האב א מורא'דיגע הנאה, ס'טוט זיך דאך דארט אין תלמוד תורה, מ'האלט אין איין אריינקאלן צי ס'איז אמת, צי מ'האט געזען ער האט אריינגעשטופט דעם פופיק אין די. תחת אריין צי נישט, כ'האב זיי געזאגט גייטס אין דר'ערד, אז ער געטאטשט די קינד אינאפראפריעט הי העז טו בי פייערד ענד גאו טו דזשעל, ער גייט אין דזשעל, די משטרה האט מיר שוין געזאגט הי איז גאוינג דער. איז די פרוי זאגט מוסר אז מ' מ'טרייט די קינדער זאלן האבן הצלחה און די אלע זאכן, און ס'שטייט וחקרת ודרשת היטב מוז מען מאכן זיכער אז ס'דא עפעס א ריזען פארוואס מ'זאל דאס ווי מ'זאגט חוקר זיין, זאגט זי אבער אזוי, הערט אויס וואס זי שרייבט, חזקה על מי שמסר נפשם למען ילדי ישראל, ס'א חזקה אז ווער ס'איז זיך מוסר נפש למען ילדי ישראל הקדוש ברוך הוא לא יוציא מכשול ותקלה מתחת ידם. Wow דעט גיווס מי סאו מאטש חיזוק, עטס זאלטס וויסן, ארץ ישראל האט שוין צען יאר נישט גערעגנט אזוי ווי די יאר, נחום ראזנבערג האט געדארפט אנפילן א מקווה, האט גערעגנט? העם נאך פסח האט נאך גערעגנט? ס'איז אנבעליוועבל! פארוואס? ווייל זי זאגט די פרוי דא חזקה מי שמוסרים עצמם למען ילדי ישראל שהקדוש ברוך הוא לא יוציא מכשול ותקלה מתחת ידם, שטעל דיר פאר! ס'איז אנבעליוועבל! עניוועי, ס'פארט זייער גוט, און ווער ס'וועט זיך נישט האלטן די הענט ביי זיך, יעצט גייט מען דורך אין ארץ ישראל וואס אונז זעמיר דורך אין אמעריקע צען יאהר, און די גאווערמענט איז מיט אונז אלל די וועי, די פאליס, אלעס איז מיט אונז, עניוועי. קיפ יור הענדס טו יורסעלף ענד איף יו קענט, קאט יור פינעס אףף, דעטס אלל. פרעג די צוויי גרעסטע פארברעכער קניבסקי, מיר האט ער נאך געזאגט מיט אכט יאר צוריק ווען איך בין געווען ביי אים, ניין, מ'זאל גיין צו די רבנים, דו דר'ערד-ליגער וואס דו ביסט, גיי לערן ווייטער אביסל גמרא, מען לויפט אים יעצט משוגע מאכן מען זאל עפענען די חדר דעמאלטס צי דעמאלטס. נעווער מיינד, עפען די חדר, עפען זי, דו מאכסט זי צו, אבער איין זאך, מחילה זעה די מלמדים זאלן נישט שטופן, יעצט איז ארויסגעקומען, ווער ווייסט נישט וואס דאס מיינט פאר מיר די געווינס פון דעם פתח תקווה, ס'איז דא ווידעא קעמערעס, מ'האט געכאפט דעם מלמד פעצלען מיט א קינד, און וואס גייט ער יעצט ענטפערן? און דער גערער רבי וועט יא מאכן די סעודות ראש חודש צי נישט מאכן גאנץ נישט קיין סעודות ראש חודש זעה. אסתי וויינמאן מיט די אלע שיקסעס וואס זיי גייען ארום און טרענען ארום, ווייסט די מצריים האבן געזאגט, מה דאך אונז האמיר מושל געווען אין ענקער גוף, כל שכן אין ענקערע פרויען, איך בין היינט נישט זיכער אז קיין שום גערער ווייבל וואס זי שטעלט אויף א אידישע שטוב אז דאס איז איר מאנ'ס קינדער, און דאס קומט נישט ערגעץ פון זאמען פון ערגעץ אנדערש, איך ווייס שוין היינט גארנישט, אלזא זיי האבן חומרות, דער בית ישראל האט צוגעלאזט משוגענע חומרות. טאמער איז דער בית ישראל אליינס איז געווען א בר הכי ער זאל דאס קענען דורכפירן, אחוץ אים קיין אנדערע קען איך נישט וואס האט עס געקענט דורכפירן. כ'האב געליינט, פלעגט פארן אויף מירון מיט אן אייזל, ס'איז געווען סכנות פון די וועגן און אנדערע סכנות, און ס'איז נישט געווען קיין איזי זאך, אז מ'איז געפארן צו רב שמעון איז געווען א גאנצע זאך, היינט מ'פארט מיט אן אגד באס, דער באס שאקלט זיך אזוי שיין און זיס, אה, ס'ווערט א קושי אבר אינמיטן פארן, און ס'רייבט זיך אליין אויס דער אבר, מ'דארף שוין נישט צולייגן קיין האנט, און ווער שמועסט נאך אז מ'זיצט לעבן עפעס א שיינעם בחור'ל, צו אז מ'זיצט אין די בעק אדער אין די פראנט פון א שיינע פרוי. העי, רבותי, קאט די באלאוני, הערטס אויף מיט די שטותים. איינער קאלט מיר אפ א גערער.

אריין שיסן דעם סאטמאר רב ווען ער קומט ארויס פון די מקווה פון אונטן, דעמאלטס האט זיך אפגעשטילט אלעס, דער איד האט מורא געהאט, דער איז געווען א פחדן, ער האט מורא געהאט אפילו ווען ס'האט געדונערט, ער איז ער איז געגאנגען ווי א משוגענער, ער איז אנטלאפן, אררייט, אבער דער אייבערשטער האט אים געגעבן סייעתא דשמיא, ער איז דאך געווארן א ביליאנער אין ארץ ישראל, האט אויפגעשטעלט א שיינעם דור, האט זיך אויסגעלאכט פון סאטמאר, עניוועי, איך וויל דיר זאגן, איך, איך וויל נישט לויפן, דו קענסט מיך נישט, איך בין נישט געלאפן פון סאטמאר, איך וויל נישט לויפן פון גער אויך נישט. און איך וויל דיר זאגן איין זאך, אז דאס טשעפען צופיל קען אויפיקן דעם גערער רעבן אויך. מען דארף נאר איין זאך קאנעקטן ליצמאן מיטן גערער רעבן מיט דעם שייגעץ שטיק וואס איז געווען דא צו באהאלטן די חי לייפליין. סטראשע מיך נישט. דו ווילסט לעבן א נארמאל לעבן, לאמיר לעבן ביידע נארמאל. זאג פארן גערער רעבן אז די תקנות פון בית ישראל ווען דער בית ישראל איז געשטארבן האט ער אלעס מיטגענומען. און אפילו בימיו איז אויך נאר געווען זייער ווייניג ערליכע וואס האבן עס. געקענט מיטמאכן. איך האב געקענט א גערער ווייבל, דיס גאוס בעק פארטי יערס עגאו, וואס האט מיר אפן געזאגט זי גייט ארום זי טשיט, ס'איז אן אשת איש, איר מאן איז געווען פון די חשובסטע כולל אינגעלייט אין גער, און ער איז געווען ביזי מיטן גערער רעבינ'ס תקנות. האט דער גערער רבי געפרעגט אמאל די ווייבלעך צו זיי קענען דאס מיטמאכן, ניין דאס נישט, און די אינגעלייט האבן עס אויך נישט יעדער געקענט מיטמאכן. דארף נעמען די קאמענדאנטן און זאגן גייטס אין דר'ערד, מ'זאל נעמען אזאלכע צוואנציג דרייסיג הלכות נדה פארלערנערס, און וועסט זיי אויסרעכענען עס און לערנען די אינגעלייט צו ציילן פינף און זיבן און וויאזוי צו מאכן הפסק טהרה און אזוי ווייטער און אז ער צו דעיס טוהן טוט ער צוויי אידישקייט ווען נישט דאס איז פול אוו שיט די גאנצע שיטה וואס די גערער רבי האט אונז איבער געלאזט פון די בית ישראל וויט אלל די ריספעקט טו הים. ער איז געווען אין א פריעריגן דור, ס'איז געווען א רבי וואס האט פארלוירן צען קינדער צו וויפיל, סעמי דיפרעסט מסתם, מיטן גרעסטן צדקות ווערט מען סעמי דיפרעסט. סאו האמיר געהאט שאול המלך, שאול המלך איז געווען א גרויסער צדיק, די גמרא זאגט טויזענט דוד צו נישט איין שאול, מיינט אז שאול איז געווען ווי טויזענט דוד המלך'ס, און דעסוועגן דאך ווען דער נביא האט אים געזאגט שמואל הנביא וואס ער האט אפגעטוהן, שטייט ער איז געווארן דיפרעסט און ער איז געגאנגען אויף גבעת שאול, יעצט דער אברבנאל זאגט קלאר ער איז געווארן דיפרעסט, איינמאל האט עס איינער אריין געשריבן אין צייטונג, איז געגאנגען דער מילך קעסטל רב הילל וויינבערגער און געזאגט מען טאר נישט אזוי שרייבן מען טאר נישט, האט יענער געברענגט ס'איז געווען יענקי שטויבער ער איז א סייקייעטריסט. האט ער געברענגט דעם גאנצן שטיקל פון אברבנאל. יאך, ער האט געליטן אויף דעפרעשאן. ס'איז א נארמאלע זאך, ווען א מענטש זעהט זיך ביי די גדולה ליידט ער אויף דעפרעשאן, אבער ס'גייט נישט דורך, ספעשעלי ווען ער ווייסט אז ס'איז געווען זיין פאולט. שוין, בקיצור, דאס איז וואס איך וויל דיר זאגן, דו וועסט דיך אויפפירן נארמאל, ווי נארמאלע מענטשן, זאלסט האבן א שיין חסידות און א שיין הויף, קען מען זיך ארויס זעצן רעדן? כ'האב געהערט איינעם פון די מגידי שיעורים וויאזוי זיי רעדן מיט די בחורים, א שיעור אסאך ארגער ווי מיין האטליין, איך בין מיט ענק, באט די בולשיט העז טו גאו, דער אייבערשטער באשאפט א מענטש מיט א פיפיק און אויף דעם נעמט ער א ווייב, און איף דעט קענט יונייט טוגעדער ווען ער פילט זיך קאמפארטעבל, פארשטייט זיך ווען זי איז ריין, דען יור קילינג עווריטינג. א גוטן און א פרייליכן שבת.